ס'איז געווען ביים רבי'ן מהרש ידוע אז ביי אים איז געווען דער סדר ההנהגה אין אן אופן פון עשירות. מען פלעגט זאגן אז אויפן רבי'ן מהרש איז געזאגט געווארן דער פסוק ואתהלכה ברחבה. וואס הייסט אז זיין הנהגה אין חיי היום יום בדרכו בחיים איז ביי אים געווען אין אלע עניינים באופן פון עשירות בהרחבה ובפשטות גאר בגשמיות ווי ס'איז ידוע ס'געווען די כלי די כלים די מעבל, די עניינים פון שטוב, איז געווען מיט א הרחבה'דיגן אופן, מיט א עשירות'דיגן אופן, און על דרך זה איז ביי אים געווען דער מרכבה מיט די סוסים, די פערד, וואס מען פלעגט פארן, איז געווען אויף א הרחבה'דיגן אופן, און כיוצא בזה, ס'איז געווען ביי אים די הנהגה אין א מלכות'דיגן אופן אין אלע עניינים. עד כדי כך וואס מען דערציילט ביי דער רבי פלעגט דערציילן כמה פעמים אז בשעת חסידים זענען געקומען צום צמח צדק נאך צום רבי'ן מהרש'ס טאטע און פלעגן ברענגען מתנות פון כסף וזהב פלעגט ער גלייך זאגן שיקט דאס אריבער צו ר' שמואל דאס איז זיין ענין דאס הייסט אז ביי אים איז געווען זיין ענין אין עבודה איז געווען באופן של עשירות. האט דער רבי אמאל דערציילט א אינטערעסאנטע מעשה וואס איז פארגעקומען מיט זיין זיידן, דעם רבינ'ס זיידן, דאס הייסט, דעם רבינ'ס מאמע'ס טאטע, ר' מאיר שלמה יאנאווסקי. ער איז געווען דער רב אין ניקאלייעוו, א גרויסער תלמיד חכם, ער איז געווען דער טאטע פון דער רעבעצין חנה, וואס דאס איז געווען דעם רבינ'ס מאמע. האט דער רבי דערציילט א אינטערעסאנטע מעשה וואס איז פארגעקומען מיט זיין זיידן. אז נאך די חתונה וואס איז געווען אין די צייטן פון דעם רבי'ן מהרש איז דער זיידע ר' מאיר שלמה געפארן צוזאמען געפארן דעמאלט אין לובאוויטש נאך די חתונה, דער סדר פלעגט זיין אז ביי יענע צייטן בימים ההם אז נאך די חתונה פלעגט מען פארן פאר א יאר אדער פאר עטליכע יאר צו זיין נאנט צום רעבן, פלעגט הייסן יושבים, זיצערס, מען פלעגט קומען, פלעגט זיצן דארטן ביים רעבן און דארטן פלעגט מען לערנען נגלה, לערנען חסידות, הערן חסידות, הערן מאמרים פון רעבן, און דאס איז געווען די הכנה, די התחלה פון סדר החיים אויף אריינגיין אין לעבן, אזוי איז געווען דער סדר בימים ההם. איז ר' מאיר שלמה געווען פון די יושבים ביים רבי'ן מהרש בשעת ער איז צוריק געקומען נאך די תקופה וואס ער איז געזעצן אין לובאוויטש איז ער צוריק געקומען אין ניקאלייעוו איז דארטן געווען איינער פון די עלטערע חסידים וואס ווייזט אויס ער איז נישט געווען אזוי פון די מקושרים צום רבי'ן מהרש און ער האט אנגעהויבן מעורר זיין, פרעגן, אויף די הנהגה פון דעם רבי'ן מהר"ש, וואס איז געווען ידוע אז ער פירט זיך אין די הנהגה פון עשירות, האט ער געפרעגט, ווי קומט דאס, ער האט געפרעגט שאלות בנוגע די הנהגה פון רבי'ן מהר"ש וואס האט זיך געפירט באופן של הרחבה, באופן של עשירות, וואס לכאורה דאס איז געווען א חידוש אין דרכם של צדיקים אויף פירן זיך אין דעם דרך ההנהגה, האט אים. ר' מאיר שלמה אנגעשריגן און אים געענטפערט מיט א תקיפות און האט אים געזאגט און דער לשון ווי דער רבי פלעגט חזר'ן פעטאך וואס דאס ווייזט אויס אין רוסיש מיינט דאס שוטה, פאר וועמען איז די וועלט, פאר וועמען איז גאר דער גאנצער ענין פון כסף וזהב און עשירות בעולם, אויב נישט פאר'ן רבי'ן, אויב נישט פאר'ן צדיק. דער רבי פלעגט דערציילן די מעשה, פלעגט ער צוגעבן אז דער מקור פון דעם ענטפער פון זיין זיידן פון ר' מאיר שלמה נעמט זיך דאס גאר פון א מדרש וואס דער מדרש זאגט בנוגע היינטיגע סדרה פרשת תרומה זהב וכסף ונחשת זאגט דער מדרש אז לא היה העולם ראוי להשתמש בזהב. אז באמת דער גאנצער ענין פון זהב איז אזא טייערע זאך און אזא הויכע זאך וואס בעצם די גאנצע מציאות פון זהב וואלט גארנישט געדארפט זיין בעולם. ולמה נברא, פארוואס האט דער אייבישטער באשאפן די מציאות פון זהב אויף דער וועלט, איז דאס בשביל בית המקדש. וואס דא זעט מען א דבר נפלא. דער אייבישטער האט באשאפן זהב אין ששת ימי בראשית, און זהב איז געווען גענוצט ביז בנין המשכן פאר ריבוי עניינים, ביז פאר עניינים אפילו עניינים אינגאנצן הופכים און מנגדים צו געטליכקייט, ענייני עבודה זרה וכו' וכו'. מען געפינט אין חטא העגל, און פון דעסטוועגן זאגט דער מדרש אז לא היה העולם ראוי להשתמש בזהב, ולמה נברא בשביל בית המקדש, אז די גאנצע מציאות פון זהב איז געקומען אויף דער וועלט כדי עס זאל קענען שפעטער זיין אין בית המקדש זהב, און דערפאר געפינט זיך זהב אויף דער וועלט. וואס על דרך זה, על דרך ווי ס'איז דא אין בית המקדש, אין מקום בעולם, איז על דרך זה אז מען רעדט וועגן דעם צדיק, וואס ער איז דער בית המקדש הרוחני, ווי ס'רעדט זיך אין זוהר אין פנימיות התורה דער ענין פון א צדיק, מאן פני האדון, הוי', דא רבי שמעון בר יוחאי ווי ער זאגט אין מדרש דאס הייסט אז דער צדיק אין זמן הגלות איז ער איז דער מקום המקדש איז כמובן וגם פשוט אז דער גאנצער ענין העשירות דער גאנצער ענין הזהב באלאנגט צו אים און דאס איז די הסברה אין דעם ענטפער פון ר' מאיר שלמה וואס ער האט געגעבן צו פארשטיין אט דעם חסיד וואס האט געוואלט פארשטיין וואס דער רבי האט גערעדט וועגן דעם כמה פעמים און געגעבן צו פארשטיין אז בדורינו זה אט אט די הנהגה פון דעם רבי'ן מהר"ש, וואס ביי אים איז געווען די הנהגה אין אן אופן פון ואתהלכה ברחבה, און ווי ס'ידוע אויכעט דער פתגם וואס דער רבי מהר"ש פלעגט דאך זאגן אלעמאל, דער רבי פלעגט דאס חזר'ן שטענדיג, אז די וועלט זאגט אז מ'קען נישט ארונטער, דעמאלט דארף מען גיין אריבער. אבער איך זאג, זאגט דער רבי מהרש, אז מען דארף גיין לכתחילה אריבער, דאס הייסט אז ביי אים איז געווען טאקע דער סדר ההנהגה אין אן אופן פון ברייטקייט, פון הרחבה אין אלע עניינים, וואס דאס איז געווען סיי אין עניינים הרוחניים, און עניינים פון תורה און חסידות און אין הפצת המעיינות און אידישקייט און די אלע זאכן פארבונדן מיט אידן און מיט אידישקייט האט ער געפירט אין אזא מין אופן, אין אן אופן פון ואתהלכה ברחבה, ווי ס'ידוע כמה סיפורים בזה, אבער על דרך זה אין עניינים הגשמיים דאס האט זיך אויסגעדריקט ביי אים בפועל אין חייו הגשמיים, אז דאס איז געווען אין אזא מין אופן פון ואתהלכה ברחבה, אז פון די עשירות און דער גאנצער עניין איז געווען מיט א גאר א גרויסע ברייטקייט בגשמיות וברוחניות. אין די יאר תשנ ב וואס דאס איז געווען לעת עתה דאס איז געווען די לעצטע יאר וואס מיר האבן זוכה געווען הערן פון רבי'ן תורה ס'איז געווען יע דער חודש חודש אדר יע וואס דעמאלט איז געווען אין סוף חודש אדר וואס האט פאסירט דעמאלט די מאורע וואס די רבי איז געווארן נישט געזונט רחמנא ליצלן דער אייבערשטער זאל העלפן מען זאל זוכה זיין מען זאל הערן פון דאס ניי. די סודות התורה די תורה חדשה בקרוב ממש במהרה בימינו איז געווען תרומה די וואך פון פרשת תרומה שבת פרשת תרומה וואס איז געווען פון די לעצטע וואכן וואס מיר האבן זוכה געווען הערן תורה פון רעבן האט די רבי דעמאלט גערעדט מיט א גרויסן קאך און מיט א גרויסן שטורעם בנוגע אט דעם ענין און ער האט זיך געשטעלט אויף דעם וואס מען געפינט אין היינטיגע סדרה פרשת תרומה הייבט זיך אן וואס דער אייבערשטער זאגט צו אידן, ער זאגט צו משה רבינו ער זאל זאגן דבר אל בני ישראל ויקחו אליך תרומה, מאת כל איש אשר ידבנו לבו תיקחו את תרומתי, וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם זהב וכסף ונחושת, און אזוי רעכנט ער אויס דרייצן אדער פופצן עניינים אין די נתינות און אין די מתנות וואס אידן האבן געברענגט די נדבות וואס אידן האבן געברענגט צום משכן. איז די שאלה וואס די רבי האט זיך דעמאלט געשטעלט איז, וואס איז דער טעם הדבר פארוואס הייבט זיך אן דער ענין פון זהב די ערשטע זאך אין די בקשות פון משכן? וואס לכיורה דער סדר דארף דאך גיין מן הקל אל הכבד, אזוי דער סדר בדרך כלל, מן הקל אל הכבד, איז מן הקל אל הכבד איז דער סדר איז פריער נחושת, נאך טייערער איז כסף און נאך טייערער איז זהב, און ווי מען זעט דא גופא אין די סדרה אז ערשט צום סוף קומען צו גיין די אבני שוהם און אבני מילואים וואס דאס איז געווען דברים יקרים וואס נאר יחידי סגולה האבן געהאט, ווי רש י זאגט אז דאס האבן די נשיאים וכו' געברענגט, איז זעט מען אז ער ברענגט אין א סדר מן הקל אל הכבד, איז דאך אויב אזוי האט דאך לכאורה געדארפט זיין אז דער סדר זאל זיין פריער נחשת, דערנאך כסף און ערשט דערנאך זהב, פארוואס איז די ערשטע זאך וואס שטייט אין דעם פסוק איז דווקא זהב? און די שאלה איז נאך שטארקער בשעת מען קוקט אריין אין מלאכת המשכן, איז טאקע דער צורך צו כסף און נחושת געווען אסאך מערער אין כמות ווי דער צורך צו זהב, און בפשטות אידן האבן געהאט מערער פון די אנדערע ענינים ווי זיי האבן געהאט זהב, אז זהב איז טאקע א טייערערע זאך, און פון דעסטוועגן תורה הייבט אן דווקא מיט זהב. וואס דער ביאור ווי דער רבי האט דעמאלט גערעדט איז געווען טאקע אז דאס איז וואס תורה וויל אונז דערציילן. אז וויבאלד פרשת תרומה קומט נאך די פרשה וואס מ'האט ערשט געלערנט, מען קומט דאך ערשט פון מתן תורה, פרשת יתרו, פרשת משפטים, דאס איז די פרשיות פון מתן תורה, ווייל ביי מתן תורה האט דער אייבישטער געזאגט צו יעדן אידן, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, דאס הייסט אז אידן ביי מתן תורה זענען געווארן א ענין פון ממלכת כהנים, ווי די גמרא זאגט אין מסכת שבת און אין כמה מקומות אז כל ישראל בני מלכים הם, און ווי ער זאגט אין תיקוני זוהר נישט נאר בני מלכים נאר מלכים הם כפשוטו אידן זענען מלכים יעדער איד איז א מלך איז דאך פארשטאנדיג אז א בן מלך און כל שכן וקל וחומר א מלך איז ביי אים זיין מציאות האמיתית איז דער ענין הזהב זיין מציאות האמיתית איז דער ענין פון עשירות עשירות סיי בגשמיות און עשירות סיי ברוחניות. און דערפאר איז די ערשטע זאך וואס תורה זאגט איז, זהב, צו זאגן אז א איד בעצם זיין מהות, צו וואס בענקט ער און וואס דארף א איד וויסן, קומענדיג פון מתן תורה דארף ער וויסן זיין אז וואס איז ער און וואס איז זיין מהות, ער איז א עשיר, און דערפאר רעדט מען צו אים די ערשטע זאך בנוגע זהב, ווייל ער דארף מאנען ביי זיך, און מאנען ביי דעם אייבערשטן אז ביי אים זאל זיין דער ענין העשירות, סיי עשירות בדעת, ווי דער לשון הידוע, עשירות בדעת, עשירות אין ענינים הרוחניים, און על דרך זה די עשירות אין ענינים הגשמיים וואס דארף זיין בהרחבה בתכלית ווי עס איז געווען ביים רבי מהר"ש. וואס דער רבי האט עס דעמאלט מקשר געווען אויכעט מיט תורת הבעל שם טוב, כידוע וואס דער בעל שם טוב האט דאך געזאגט, כי תהיו, אתם לי ארץ חפץ, אמר הוי' צבאות, אז דער אייבישטער זאגט צו יעדן אידן אז איר זענט ארץ חפץ, דער בעל שם טוב האט דאך געטייטשט אז אזוי ווי אין ארץ בגשמיות, אין די אדמה אין די ערד, איז דאס די ארץ חפץ אז אין די ערד געפינען זיך די גרעסטע אוצרות, די טייערסטע מינעראלן, פון זהב וכסף און נחשת און אבנים טובות און מרגליות, ביז אז די גרעסטע חכמים און די גרעסטע זוכערס האבן נאך נישט געקענט ערפינדן צו געפינען די טייערקייט און די רייכקייט און דעם עומק הרייכטום וואס געפינט זיך אין די ערד, על דרך זה קען מען נישט משער זיין דעם גודל העשירות וואס ס'געפינט זיך אין דעם עין יעקב וואס געפינט זיך ביי יעדער אידן אפילו דער פשוט'סטער איד געפינט זיך ביי אים דער עין יעקב די גרעסטע טייערקייט, וואס הגם אז דער בעל שם טוב בפשטות האט דאס גערעדט בנוגע די טייערקייט און די רייכקייט רוחנית וואס איז דא ביי יעדער אידן, אבער וויבאלד אז מיר ווייסן דאך אזוי ווי מיר האבן געזען ביי די אבות אז ביי זיי איז געווען די עשירות האט זיך אפגעשפיגלט אויכעט בגשמיות כפשוטו, וואס מען זעט ווי די תורה דערציילט סיי ביי אברהם סיי ביי יצחק סיי ביי יעקב ביי אלע אבות, און ביי משה רבינו וואס איז געווען די עשירות בפועל אויך בגשמיות, ווארום ביי אידן איז די רוחניות וגשמיות יחדיו יהלכו, און דערפאר בשעת תורה קומט צו גיין אין היינטיגע סדרה און רעדט וועגן עשירות גשמיות, וואס דאס האט זיך געמאנט, כדי צו קענען בויען דעם משכן האט מען געדארפט אנקומען צו זהב וכסף ונחשת, גאר בגשמיות כפשוטו, איז במילא אט אט דא קומט צו גיין תורה און הייבט אן דווקא מיט זהב, וואס דאס איז ווייל צו זאגן אז יעדער איד בעצם דאס איז זיין מהות, ער באלאנגט צו דעם ענין פון עשירות, גאר בפועל בגשמיות למטה מעשרה טפחים. וואס על פי זה געפינט מען א הסברה, גאר א אינטערעסאנטע ביאור בנוגע דעם ענין פון עבודת התפילה וואס איז פארבונדען מיט דעם משכן, א סיפור וואס וואס וואס ווערט געברענגט אין תנך, א סיפור ידוע, וואס די סיפור דארף האבן ביאור, און דער רבי האט גערעדט וועגן דעם אמאל אין א פארברענגען, פארבונדען דאס מיט דעם וואס מיר האבן גערעדט פריער, וואס דאס איז דער סיפור הידוע וואס דער תנך וואס דערציילט אין וואס דערציילט אין אין אנפאנג שמואל, וואס איז געווען די מעשה ווי אזוי שמואל הנביא איז געבארן געווארן, וואס דארטן דערציילט דער דער דער דער די די די ווי עס איז דערציילט אין אין דער נביא דער סיפור וואס איז געווען בשעת חנה האט נישט געהאט קיין קינדער, און זי איז געקומען צו גיין צו דעם משכן, און דאס איז געווען דעמאלט דער משכן שילה, צוזאמען מיט איר מאן, די גאנצע סיפור הדברים וואס דערציילט זיך אין תנך, און זי איז אריינגעגאנגען אין משכן, און זי האט זיך אוועקגעשטעלט דאווענען, און דאס איז ותתפלל חנה על ה' ובכה תבכה, יא, זי האט געדאווענט בעומק הלב. און דערנאך שטייט אין דארטן די מעשה אין תנך דערציילט זיך אז דער כהן גדול, עלי הכהן, וואס ער איז געווען דער כהן גדול אין יענע צייט, האט געזען ווי די פרוי חנה שטייט און זי גיסט זיך די הארץ און זי קולה לא ישמע, יא, שפתיה נעות, ויחשבה לשיכורה. האט ער געטראכט אז זי איז גאר שיכור, און האט ער צוגערופן און האט איר געזאגט, וואס הייסט, וואס טוט זי דא, ווי קומט דאס, טאר דאך נישט זיין קיין שיכור אין בית המקדש וכו', און זי האט אים געזאגט אז אישה קשת רוח אנכי, ואשפוך את נפשי לפני הוי', זי בעט זיך ביים אייבערשטן, זי גיסט אויס די הארץ, און זי בעט זרע אנשים, און ווי דער סיפור גייט ווייטער, האט ער צוגעזאגט אז זי וועט האבן א קינד וכו', דער גאנצער המשך הסיפור. וואס דער סיפור ליינט מען אין די הפטורה פון ראש השנה יעדער יאר, וואס דא פרעגט זיך א פשוטע שאלה, וואס איז דא געווען דער דו שיח, וואס איז דא געווען דער וויכוח צווישן עלי הכהן מיט חנה, לכאורה איז דאך אינגאנצן נישט פארשטאנדיג, יא ווי קומט דאס אז עלי הכהן זאל חושד זיין מן הקצה אל הקצה, זאל מיינען אז זי גאר א שיכורה, בשעת ביי איר איז געווען א תפילה פון ואשפך את נפשי לפני הוי'. וואס האט זי געענטפערט? וואס איז דארטן געווען דער דו שיח צווישן עלי הכהן און חנה? און עד כדי כך איז דאס וויכטיג דער גאנצער סיפור הדברים? וואס מ'האט עס אריינגעשטעלט אין די תפילה פון ראש השנה, יא דאווענט מען יא ראש השנה, די הייליגסטע טאג פון די הייליגסטע טעג אין יאר, אין אנהייב יאר דעם ערשטן טאג פון יאר איז די הפטרה פון ראש השנה ליינט מען תפילת חנה, די גאנצע סיפור הדברים וואס איז דארטן געווען מיט חנה, איז וואס איז דער קשר פון אט דעם סיפור פון תפילת חנה מיט די תפילה פון מיט דעם זמן פון ראש השנה? האט דער רבי דעמאלט גערעדט א מורא'דיגע רייכע ביאור אין דעם ענין וואס דאס איז פארבונדן מיט האמור לעיל. בשעת א איד קומט צוגיין אין ראש השנה זעט מען א מאדנע זאך, ראש השנה דאס איז דאך א זמן פון הכתרת המלך ווי ס'רעדט זיך ארום אין חסידות וואס איז ראש השנה, ראש השנה איז בנין המלכות, הכתרת המלך, יום הדין, דאס איז א זמן וואס א איד שטעלט זיך אוועק פנים אל פנים צום אייבערשטן און שרייט אבינו מלכינו אין לנו מלך אלא אתה מלוך על העולם כולו בכבודך, מען בעט דעם אייבערשטן זאל זיין א מלך. בשעת מען שטייט פנים אל פנים אין פראנט פון א מלך, דארף מען דאך אינגאנצן ווערן אויס מציאות, און ווי ס'שטייט די לשון הידוע אז א מענטש שטייט אין פראנט פון מלך איז אפילו א תנועה קלה ביותר קען הייסן א מרידה במלכות, ווייל מען דארף שטיין צום מלך דארף מען שטיין כעבדא קמי מריה בתכלית הביטול ובתכלית האויס מציאות. און דא זעט מען א מאדנע זאך, ראש השנה, די זמן פון הכתרת המלכות, די זמן וואס א איד שטייט פנים אל פנים און ער שרייט מלוך על העולם כולו בכבודך און בעט ביים אייבערשטן אין לנו מלך אלא אתה, איך וויל אז דו זאלסט זיין דער מלך, און א איד שטייט אין פראנט פון אייבערשטן און ער גיבט זיך איבער צו דעם אייבערשטנ'ס מלוכה מיטן תכלית הביטול, קומט צו גיין ראש השנה און מען בעט און מען בעט עניינים גשמיים. און אזוי איז די הלכה אז ראש השנה דארף מען בעטן בנוגע עניינים גשמיים. ווי ס'ברענגט זיך אראפ אין הלכה אויכעט אז ראש השנה מ'עסט דברים מתוקים, סימנים וכו', דאס איז אלץ כדי צו פועל זיין די כתיבה וחתימה טובה בגשמיות, און ווי ס'ברענגט זיך אויכעט פון הגהות מיימוניות אז דער עיקר דין ומשפט פון ראש השנה איז גאר בנוגע ענינים גשמיים והשפעה גשמית, פרעגט זיך א שאלה ווי קומט עס אז ראש השנה שטייט א איד אינעם גרעסטן ביטול צו עבדא קמי מרא און ער בעט אויף גשמיות? איז שטייט טאקע אין זוהר. יא, זאגט ער טאקע אז די וואס ראש השנה יום כיפורים בעטן מער נישט ווי אויף גשמיות, יא, זאגט ער דארטן די דוגמא אז דאס איז על דרך די כלבים וואס צועקים הב הב זיי בעטן מער נישט ווי אויף זיך, אבער יחד עם זה זעט מען דאך במוחש אז אזוי איז די הלכה געשריבן אין שולחן ערוך און אזוי פירט מען זיך אין אלע אין אלע אין אלע אין אלע אידישע אידישע קרייזן אין אלע מנהגים און דעם נוסח התפילה איז אלץ רעדט מען וועגן עניינים גשמיים, און בפרט ווי מען זעט ביי אידן בפועל אין אלע אין אלע קהילות, אז בשעת מען קומט ביי ונתנה תוקף, און די חלקים פון די מחזור וואס רעדט זיך וועגן בעטן עניינים גשמיים, איז דאס מיט א גרויסע התעוררות, מיט א גרויסע התלהבות, ווי קען מען זאגן אז דאס איז א ענין בלתי רצוי? נאר דער ענטפער איז טאקע אין דעם ויכוח, דאס איז טאקע געווען דער ויכוח צווישן חנה מיט עלי הכהן, די טענה פון עלי הכהן איז טאקע געווען די טענה. עלי הכהן האט נישט געמיינט חס ושלום שיכורה בפשטות. עלי הכהן האט נישט געוואלט, זיין טענה איז געווען שיכורה אינעם מובן הרוחני פון דעם ענין. דאס הייסט ער האט געזען אז ס'שטייט דא א פרוי חנה און זי בעט אויף א ענין גשמי, דאס איז געווען ביי איר דאס געווען דעמאלט דער ענין פון קינדער, זי בעט אויף א ענין גשמי, און זי בעט אויף דעם ענין גשמי, הרבתה להתפלל, זי בעט עס מיט א ריבוי, מיט א מיט א מיט א גרויסע כוונה, מיט א גרויסע התפעלות, מיט בכיות, און וואס בעט זי? בעט זי אויף גשמיות. איז עלי הכהן, דער כהן גדול וואס ער שטייט אין קודש קדשים לפני הוויה, קען נישט פארשטיין ווי שטייט א איד אין בית המקדש און ער בעט אויף גשמיות. שטייסט אין בית המקדש, אין אזא מין הייליגער ארט, אין א ארט וואס וואס וואס וואס וואס ושכנתי בתוכם, דער אייבישטער אליין געפינט זיך דא, אין דעם הייליגסטן ארט פון דער וועלט, איז דא דארפסטו זיין אינגאנצן אויסגעטון פון גשמיות און נישט בעטן קיין שום ענין פאר זיך. אויף דעם האט חנה געגעבן צו פארשטיין וואס איז געווען איר ענטפער, זי האט געגעבן צו פארשטיין צו עלי הכהן, זאגט אים, אדרבה, דווקא דאס איז די גרעסטע טיפסטע זאך וואס א איד בעט, וויבאלד אז חנה האט געוואוסט קלאר אז דער ענין פון בני חיי ומזוני רויחי אט דאס איז וואס נתאוה הקדוש ברוך הוא להיות לו יתברך דירה בתחתונים, פארקערט, בשעת מען שטייט אין דעם הייליגסטן אָרט אין דעם בית המקדש, און בשעת מען שטייט אין דעם הייליגסטן טאג פון יאר אזוי ווי ראש השנה ויום הכיפורים, איז א איד ווייסט אז מלוך על העולם כולו בכבודך, אין וואס ברענגט זיך ארויס דער יתגדל ויתקדש שמיה רבא, אין וואס ברענגט זיך ארויס דעם אייבערשטענס מלוכה אויף דער וועלט, אז בשעת א איד האט א הרחבה בגשמיות, בשעת א איד האט בני חיי ומזוני רויחי בגשמיות, איז אטא דעמאלט קען ער מיט דעם מאכן כבוד שמים, מיט דעם ברענגט זיך ארויס דעם אייבערשטנ'ס גרעסטן כבוד, וויבאלד אז אידן וואס זענען דעם אייבערשטנ'ס פאלק, ומי כעמך כישראל גוי אחד בארץ, איז בשעת ביי אידן איז דא עשירות און הרחבה בגשמיות, אט דאס איז דער גרעסטער יתגדל ויתקדש שמיה רבא דער גרעסטער כבוד פון שמים, יא, וואס דורך דעם ברענגט זיך ארויס דעם אייבערשטנ'ס כבוד בעולם, און דורך דעם מאכט מען פון דעם פון די וועלט א דירה לו יתברך, אזוי ווי דער אייבערשטער אליין זאגט, ווי דער אלטער רבי איז מבאר אין תניא, אז נתאוה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים, אז דער אייבערשטער האט אויסגעקליבן, יא, פון אלע עולמות, האט ער אויסגעקליבן דווקא דעם עולם הזה הגשמי, און דאס איז דעם אייבערשטנ'ס תאווה אז ער וויל אז דא אין עולם הזה הגשמי זאל ווערן א דירה לו יתברך, און על דרך זה דער בית המקדש, דווקא זהב וכסף ונחושת גשמי, ווי שלמה המלך האט געזאגט בשעת ס'איז געווען דער בנין בית המקדש, יא, האמנם ישב אלוקים על הארץ הן השמים ושמי השמים לא יכלכלוך ואף כי הבית הזה, דאס הייסט אז שלמה המלך אליין האט געזאגט אז ס'איז דא שמים ושמי השמים אבער זיי זענען נישט קיין יכלכלוך, זיי זענען נישט קיין כלים צום אייבערשטן, וואו האט דער אייבערשטער ארויסגעקליבן אז ער האט געוואלט אריינשטעלן שכינת כבודו וואו שטייט ער בגלוי, וואו איז זיין שכינה, איז דאס דווקא הבית הזה אין דעם מקום הגשמי וואס דארטן איז דא דער זהב וכסף ונחושת גשמי. וממילא דאס זאגט חנה, חנה זאגט אז בשעת א איד קומט צו גיין און בעט ביים דאווענען און ער בעט בקשות צרכיו בעט ער בגשמיות, די גשמיות פון א אידן איז דער ענין פון נתאוה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים, ער בעט כדי זיך דורכפירן די כוונה אז די וועלט זאל ווערן א דירה לו יתברך, און דעמאלט דווקא די כוונה איז פארבונדן מיט דעם גרעסטע פנימיות הנפש, ואשפוך את נפשי לפני הוויה, ווארום דער ואשפוך את נפשי נעמט זיך פון דעם אמת'ע פנימיות ועצמות הנפש וואס איז פארבונדן מיט פנימיות ועצמות אין סוף ברוך הוא, וואס דארטן הערט זיך אז גאנץ עניין העולם הזה הגשמי, דארטן איז די תכלית הכוונה פון נתאוה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה לו יתברך. וואס אט דאס איז מבאר נישט נאר דער ענין פון ראש השנה, וואס דערפאר לערנט מען אין ראש השנה אט אט די מעשה, אט אט דעם סיפור, נאר אויך וואס דאס גיט צו פארשטיין די עבודה פון ראש השנה, נאר דאס איז מבאר דעם ענין פון עבודת התפילה בכל יום ויום. מ'האט דאך גערעדט לעצטע וואך, פאראכטאגן האט מען גערעדט אינעם שיעור בנוגע דעם ענין פון תפילה, צו תפילה איז דרבנן, תפילה איז דאורייתא, און דער ענין התפילה ווי חסידות מאנט, תפילה פון עבודה רוחנית פון תפילה, פון שטיין פנים אל פנים, ווארום דאך ידוע אז אין תפילה, ווי חסידות רעדט בעיקר, איז תפילה דער ענין פון תופל כלי חרס, אז דער ענין פון תפילה איז מלשון דביקות. על פי ההלכה בפשטות איז דער ענין התפילה בקשת צרכיו. ווי שטייט אין רמב"ם שטייט אין שולחן ערוך אז דאס איז די חיוב פון תפילה על פי הלכה על פי נגלה אז בשעת א איד האט עניינים וואס ער דארף בעט ער דעם אייבערשטן בקשת צרכיו ער בעט דעם אייבערשטן און ווי מען זעט בפועל אין שמונה עשרה אז א חלק גדול פון תפילה שמונה עשרה איז אויף עניינים גשמיים מען בעט אויף רפואה מען בעט אויף פרנסה מען בעט אויף עניינים גשמיים. קומט צו גיין א איד און דאווענען, זיך ירד, עבודת התפילה ווי חסידות איז מסביר, תפילה איז מלשון תופל כלי חרס, תופל מלשון התחברות, די עיקר ענין התפילה איז די התחברות והתקשרות וואס א איד שטייט פנים אל פנים ער פארבינדט זיך און פארהעפט זיך מיטן אייבערשטן, אבער ווי שטימט דאס מיט דעם וואס על פי הלכה בפשטות דער ענין התפילה וואס א איד דארף בעטן איז אויף בקשת צרכיו. אבער דאס איז די זעלבע ביאור וואס מען זאגט בנוגע צו ראש השנה און תפילת חנה, אט דאס איז דער אמת'ער ביאור בנוגע די תפילה פון א אידן בכל יום ויום. אדרבה, בשעת א איד שטייט פנים אל פנים, און א איד איז מגלה, שטייט ביים דאווענען, וואס דעמאלט ביים דאווענען ווערט ביי אים נתגלה דער פנימיות הנשמה, און ער איז זיך מקשר מיט פנימיות ועצמות אין סוף ברוך הוא, תפילה מלשון תופל כלי חרס, די גרעסטע דביקות, די גרעסטע התאחדות פון א איד מיטן אייבערשטן איז אז א איד דערהערט די כוונה עליונה, ער דערהערט די כוונה פנימית פונעם אייבערשטן, וואס נתאוה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים, ובמילא מאנט ער אז דא אין עולם הזה הגשמי, נישט נאר אין אצילות אין עולמות עליונים, נאר אז דא אין עולם הזה הגשמי, זאל טאקע זיין א הרחבה פשוט בגשמיות, וואס דורכדעם וועט זיך דורכפירן כבוד שמים און זאל ווערן דא אין וועלט א דירה לו יתברך. וואס אט א דאס איז געווען אייכעט א, מ'האט געזען ביים רבי'ן כמה וכמה פעמים, ס'איז געווען אמאל א א ביי יחידות, נישט געווען א יחידות, ס'איז אמאל א סיפור, ס'איז געווען מיט יארן צוריק, איז געווען אין אמעריקע האט געוואוינט דער קאפישניצער רבי זכר צדיק לברכה, און ער איז געווען, עס איז געווען א, געזעסן שבעה אין תשח"י, און דער רבי איז געפארן אים מנחם אבל זיין, און דארטן האבן זיי זיך צונויפגערעדט כמה וכמה עניינים, אינטערעסאנטע עניינים, דאס איז געווען אין חודש מנחם אב תשח"י, די שיחה איז געדרוקט אין אין אין די שיחות אין די תורת מנחם און כמה מקומות. זייענדיג דעמאלט אין יענעם יענעם אין יענעם מאמענט האט דער רבי דעמאלט גערעדט צו דעם קאפישניצער רעבן אז מען דארף זען פועל זיין אז ביי אידן זאל זיין עשירות וגשמיות. לכתחילה דער קאפישניצער רבי געזאגט וואס הייסט? עשירות איז דאך א גרויסער נסיון, ריש ועושר אל תיתן לי, און ער האט געברענגט כמה וכמה פסוקים מאמרי חזל בנוגע דעם נסיון גדול וואס איז דא אין עשירות, וואס דארף מען דאס וכו', ס'איז געווען אריכות הדיבור בזה, און דער רבי האט דעמאלט מסביר געווען. אז דאס איז געווען טאקע, עס איז טאקע דא דער נסיון העשירות, און עס איז דא טאקע דער נסיון העניות, און ביידע זענען נסיונות, ווי שלמה המלך זאגט, די ריש ועושר אל תיתן לי, אז ביידע זאכן, סיי ריש סיי עניות סיי עשירות זענען נישט קיין זענען שווערע זאכן, אבער פון דעסטוועגן, אויב מען דארף אנקומען צו א נסיון, איז בדורינו זה, דער ענין העשירות, דאס איז די זאך וואס אידן דארפן האבן, און מען דארף זען פועל זיין אז אידן זאלן האבן עשירות בפועל ובגשמיות. ווארום דווקא דעמאלט האט דער רבי דעמאלט געברענגט דעם מדרש, לא היה העולם ראוי לזהב ולא נברא אלא בשביל בית המקדש, און דער רבי האט געטייטשט אז בית המקדש גייט איצטער אויף יעדער אידן, ווארום ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, בתוכו לא נאמר אלא בתוך כל אחד ואחד, און ביי יעדער אידן איז דא דער בית המקדש הפנימי, איז במילא ביי יעדער אידן דארף זיין ביי אים דער ענין פון עשירות, און אז מען זעט במוחש אז אידן וועלן האבן עשירות וועלן זיי טון מער מצוות, מער צדקה, מער מעשים טובים, ממילא מאנט זיך עד כ ביז דער רבי האט ארויסגעפועלט ביי קאפישניצער רעבן אז ער זאל אויסבעטן ביי אידן זאל טאקע זיין גשמיות בהרחבה כפשוטו עשירות יא און ער האט און ער האט מסכים געווען בלב שלם אויף דעם ענין ועל דרך זה איז געווען כמה פעמים אין די שפעטערדיגע יארן יא יארן שפעטער איז געווען תשמד אין חודש טבת איז געווען ביים רעבן יעמאלט געקומען צו גיין דער סאדיגערער רבי. יא וואס איז געווען יעמאלט זכר צדיק לברכה און האט אויכעט זיך גערעדט וועגן אט דעם זעלבן ענין און דער רבי האט דעמאלט גערעדט מיט אים בהרחבה גדולה און געגעבן צו פארשטיין אז פארוואס עס מאנט זיך אז מען זאל פועל זיין און בעטן אז בדורינו זה זאל זיין ביי יעדער אידן ענין פון עשירות און מען זעט במוחש אז בשעת א איד האט עשירות איז דעמאלט האט ער מער א מהודר'דיגן אתרוג און ער האט מהודר'דיגע תפילין און ער שיקט בניו לתלמוד תורה אין די בעסטע ישיבות, און מען נוצט דאס אויף עניינים אויף עניינים פון פון יתגדל ויתקדש שמיה רבא, און מען זאל מאנען ביי אידן זאל זיין עשירות בהרחבה, און טאקע דער סאדיגערער רבי דעמאלט אויך דערציילט כמה סיפורים פון דעם הייליגן רוזשינער און פון דעם יא פון די פון די משפחה יא כמה סיפורים וואס האבן ארויסגעברענגט אט אט די נקודה אז ביי יעדער אידן טאקע דארף זיין די הנהגה באופן של עשירות בהרחבה, און דאס איז געווען דער ענין בנוגע וואס מען זאגט אז בדורנו זה מאנט זיך ביי אידן אז זאל זיין דער ענין פון זהב, עשירות בגשמיות און עשירות ברוחניות, און דאס איז דער קשר אויכעט וואס דער רבי האט דעמאלט גערעדט אין תשנ"ב, אז דערפאר בשעת מען געפינט זיך אין חודש אדר, השגחה פרטית וואס שטענדיג פרשת תרומה איז אין חודש אדר, יא וואס דער ענין פון חודש אדר איז מרבין בשמחה, יא משנכנס אדר מרבין בשמחה, וואס דער אמת'ער ענין פון שמחה איז בשעת א איד איז עס איז הא בהא תליא, דער רבי האט דאמאלס געזאגט אז מען זעט במוחש אז בשעת א איד איז פרייליך און ער שטייט אין א תנועה פון שמחה איז ער אליין בשמחה און ער איז משמח די מענטשן ארום און ארום אז אלע זאלן שטיין אין די תנועה פון שמחה, איז אט אט דעמאלט אט אט די שמחה פועל'ט אויכעט בגשמיות אז זאל ביי אים זיין מער הצלחה, שמחה איז א כלי, נישט נאר ברוחניות הענינים, ווי די גמרא זאגט אז דורך שמחה ווערט מען א בן עולם הבא, האט דער רבי געזאגט, דורך שמחה ווערט מען אויכעט א בן עולם הזה, ווען מ'זעט במוחש אז א מענטש איז פרייליך, און ער שטייט אין א תנועה פון פרייליכקייט און ס'איז פרייליך ארום אים, איז דאס ברענגט צו אים פשוט ציט צו אים א הצלחה בגשמיות, מענטשן האבן ליב צו זיין מיט אים און פירן מיט אים עניינים פון עסק וכיוצא בזה, און במילא פועל'ט עס ביי אים אויכעט אז ביי אים זאל זיין עשירות מופלגה, סיי אין ענין פון בני, סיי אין ענין פון חיי, סיי אין ענין פון מזוני רויחי, וואס דאס איז פארבונדן בפרט מיטן זמן פון חודש אדר און ימי הפורים, כידוע אז ימי הפורים האט צו טון מיט דער גוף פון א אידן, כידוע ס'איז מבואר אין חסידות דער חילוק צווישן חנוכה און פורים, אז אין חנוכה איז דער עיקר געווען דער מסירות נפש בנפשם ונשמתם, אידן האבן זיך מוסר נפש געווען מיט די נשמה, און פורים איז געווען דער מסירות נפש בגופם, וואס דערפאר וואס דאס איז געווען די גזירת המן אויף גופים פון אידן, און דערפאר איז אויך דער ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר כפשוטו בגשמיות, עה דערפאר איז עיקר מצוות פורים איז פארבונדן מיטן גוף, ווי מען זעט אין הלכות פון פורים בנוגע סעודות גשמיות וכו', זאל דער אייבישטער געבן טאקע זאל זיין מרבים בשמחה, זאל זיין א ריבוי שמחה ביי אידן אין דער גאנצער וועלט, און זאל זיין סיבות פאר דער שמחה, אז דער אייבישטער זאל געבן יעדער אידן דער זהב וכסף ונחושת, און זהב כפשוטו בגשמיות למטה מעשרה טפחים, און פון אט דעם עשירות זאל זיין עשירות בדעת, און עשירות בפועל, ביז צו מלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים, בגאולה האמיתית והשלימה, וואס דעמאלט ווי די רמב"ם שרייבט אין סוף ספרו אז כל המעדנים מצויים כעפר, און לא יהיה עסק העולם כולו אלא לדעת את ה' בלבד, און מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים, א פרייליכן חודש אדר מרבין בשמחה.